אקעי, יעצט דארפן אונז לערנען די צווייטע קדושה. די צווייטע קדושה גייט אריין מער בעומקא און די אמת אין די חילוק פון חנוכה און פורים קען מען זאגן. אבער באמת איז נישט נאר וועגן די חילוק פון פורים און חנוכה. ס'איז וועגן די גאנצע יסוד פון וואס מיינט תורה. די קשיא וואס ער גייט דא אנהייבן איז די קשיא וואס אונז האבן שוין געזען אנהייב פון די פריערדיגע דרוש. און דאס איז פארוואס איז נישט דא קיין חיוב קריאת מגילת חשמונאי. אונז האבן שוין געזען אז די קשיא, אזוי ווי אלע קשיות אין חסידישע ספרים און ספרי דרוש, איז נישט די אמת די זאך וואס אונז זוכן דא פארענטפערן. יא, לאמיר מאכן א קלאר די כלל. ס'דא א גרויסע פראבלעם. יסודות'דיגע פראבלעם ווען אונז לערנען חסידישע ספרים, די אמת איז אז אפשר אלע דרוש ספרים, אפשר אסאך מדרשי חזל אפילו, אז די אלע ספרים איז לא כשהם נכתבו הם נחשבו, יא נישט אזוי ווי זיי זענען געשריבען געווארן זענען זיי געטראכט געווארן, וואס מיין איך? אונז זענען צוגעוואוינט די סדר א דברי תורה איז אז ס'דא קשיות און תירוצים, ס'איז שווער געווען א שאלה, זאגט מען א תירוץ. אז מ'לערנט גמרא, געווענטליך, די משנה שטימט נישט, קומט די גמרא און זאגט א תירוץ. אין גמרא, עס קען זיין ס'איז מער קאמפליקעיטעד, אבער דאס איז די סדר, געווענטליך, וואס אונז פארשטיין. און וועגן דעם, לאמיר זאגן א קלארע זאך, וועגן דעם קען מען זען, ספרים וואס זענען געבויט אויף דעם, יא, ספרים למשל פון פשט המקרא, די ראשונים, אחרונים, וואס רעדן פשט, זענען זיכער אזעלכע ספרים, ס'דא דא א טעקסט, ס'דא א חומש, זיי ווילן עס פארשטיין, און אסאך מאל שרייבן זיי די קשיא אן די תירוץ. זיי האבן עס געוואלט פארשטיין ונשאר בצריך עיון, איך פארשטיי נישט. פארשטיי איך נישט, פשט אז ווען איינער בלייבט מיט צריך עיון, קענסטו גלייך וויסן אז דאס איז באמת וואס ער האט געוואלט וויסן, ער וויל פארשטיין וואס עס שטייט דא, ווייל ער פארשטייט נישט, בלייבט אים א קשיא. ס'איז דא אנדערע סארט ספרים, לאמיר זאגן פיליזאפיע ספרים אדער מחשבה ספרים אפשר, וואס זיי זענען נישט געבויט צו פארשטיין א טעקסט, ס'איז געבויט צו פארשטיין מושגים, פארשטיין קאנצעפטס. ווייטער ער פרעגט א קשיא, עס שטימט נישט, וויאזוי קען זיין ידיעה און בחירה צוזאמען, איך ווייס, פרעגט א קשיא, פילאזאפישע קשיא, און אמאל האט ער א תירוץ, אמאל נישט, בלייבט מען צריך עיון. ווייטער, ווייסט ס'איז דא דא א קשיא, אמאל האט ער א תירוץ, אמאל זאגט ער א תירוץ און מען קען זען ס'איז א שוואכע תירוץ, און ער איז מפלפל, ויש לומר אז ס'איז נישט קיין גוטן תירוץ, און אזוי ווייטער. דרש ספרים, מדרש, ובכלל חסידישע ספרים, וואס זענען א סארט מדרש. זוהר הקדוש איז אזוי. האבן א געוואלדיגע חוסר הלימה, א געוואלדיגע אזוי ווי סתירה, צווישן די קשיות און די תירוצים. ווייל זייערע קשיות זענען פון איין לענד, זענען וועגן איין נושא, אבער דאס איז נישט באמת וואס זיי ווילן וויסן. און זייערע תירוצים זענען פון א אנדערע נושא, וואס דאס איז באמת ווי זייערע קשיות זענען געווען, אבער זיי זאגן נישט יענע קשיות. און וועגן דעם קומט אויס זייער א דבר פלא, וועסט באמערקן, אז נישטא קיין שום חסידיש ספר וואס האט אמאל א צריך עיון. וויאזוי קען זיין? א דבר פלא. וויאזוי קען זיין? יעדע ספר אין די וועלט, אלע הלכה ספרים אמאל ווייסט מען נישט, מען איז שוין בספק, טייקי, צריך עיון. א ספר אין פשט, אמאל זאגט ער איך פארשטיי נישט, רשי זאגט לא ידעתי פירושו, איך ווייס נישט טייטש פון דעם ווארט, איך ווייס נישט וויאזוי צו זעצן דעם פסוק. און א דרש ספר האט, איז קיינמאל גארנישט, בלייבט אים גאר קיינמאל גארנישט שווער. נישט געהאט קיינמאל קיין מחשבה וואס ער האט נישט אינגאנצן פארענטפערט אפילו שטימט עפעס נאך אלץ נישט איין נקודה נישטא אזא זאך ס'איז א דבר פלא איז דא מענטשן וואס זאגן אקעי דאס איז נישט קיין סעריעס ספרים אין משיבין על הדרש ס'איז סתם ווערטער פטומי מילי בעלמא אין משיבין על הדרש ס'איז אבי גערעדט וואס איז אבי גערעדט קען עס זיין אזויפיל אידן אזויפיל דורות מדרש זוהר חסידות אלעס איז סתם אבי גערעדט קען נישט זיין דער תירוץ איז אבער אז עס זענען פשוט ספרים וואס זענען נישט געשריבן אזוי ווי עס זענען געטראכט געווארן. ס'הייסט, זיי, און ס'איז די טריק וואס ער פרעגט א קשיא פון איין זאך און די תירוץ איז פון א אנדערע זאך, איז פארט פון די הסתרות, איז פארט פון דאס וואס עס איז א סטייל פון שרייבן, אפשר איז דא ריזענס פארוואס ער שרייבט אזוי אבער אונז ווילן יא פארשטיין, מיר ווילן נישט זאגן די ריזענס פאר דעם, מיר ווילן פארשטיין זאגן אונז קלאר ארויס די פראבלעם. ס'הייסט ווען ער פרעגט א קשיא אויף די חומש, אויף א דיוק אין פסוק, ער וויל נישט וויסן די תירוץ פון די פסוק, רייט? אויב מען פארענטפערט אים זאגט ער, קוק, איך קען פארענטפערן די פסוק אן דיין דיוק, וועט ער נישט ווערן צופרידן. סאו, וועגן דעם בלייבט ער קיינמאל נישט בצריך עיון אויפן פסוק, ווייל ער וויל נישט אמת'דיג וויסן די פסוק. כאילו, ס'איז כאילו ער מאכט א קשיא און א תירוץ, אבער די אמת איז אז נישט די תירוץ איז נישט קיין תירוץ אויף די קשיא, און די קשיא איז נישט די קשיא וואס איז אים שווער געווען כדי צו זאגן א תירוץ. נאכדעם זאגט ער עפעס א יסוד, ער גייט אריין אין עפעס א מחשבה, אין עפעס א געדאנק, אין עפעס א השכלה, דאס איז דארט איז באמת געווען זיין קשיא, מען דארף געדענקען אבער ער זאגט נישט די קשיא, ער זאגט די קשיא אויפן פסוק, די השכלה, די תירוץ, די יסוד, דאס זאגט ער, דארט איז דאס איז באמת וואס ער וויל, וואס ער האט געוואלט וויסן, אבער ער זאגט עס בתור תירוץ אויף א קשיא פון א פסוק וואס האט נישט קיין שייכות. און דעם אונז וואס אונז לערנען די ספרים. אונז קענען נאר טון איין זאך, אונז דארפן פרובירן צו ריווערס ענדזשינירען וואס איז באמת געווען זיין קשיא. ווייל די אמת איז אז אן פארשטיין די קשיא, און קשיא מיינט נישט אזוי ווי אונז זאגן קשיא מיינט נישט דווקא א לומד'ישע קשיא, קשיא קען זיין א עקזיסטענשל קשיא, קען זיין א שאלה פון וויאזוי צו לעבן, אבער ס'איז א קשיא. אין אנדערע ווערטער, אויב אונז קענען נישט אמאל גיין שלאפן מיט דעם צריך עיון וואס דער קדושת לוי איז געגאנגען שלאפן מיט, קענען אונז נישט פארשטיין וואס ער רעדט. הגם אז ער שרייבט קיינמאל נישט דער צריך עיון. איז וויאזוי קען מען עס זען? און מען קען עס זען פון צוויי וועגן, סיי פון די קשיות, סיי פון די תירוצים, דא זאג איך יא, לפחות אין דעם ספר, נישט אלע ספרים זענען אזוי, אז א קשיא צו לערנען איז אויך עפעס, אמאל קען מען זאגן אז די קשיא איז סתם, ס'איז א קישוט א דרוש, נישט אינטערעסאנט בכלל, מען קען עס אינגאנצן סקיפן, אקעי. אבער עס איז דא צוויי זאכן, קודם לאמיר רעדן וועגן די תירוץ, און נאכדעם רעדן וועגן די קשיא. קודם כל, וויאזוי זעט מען וואס האט געשטערט פאר א מענטש? וואס איז אים באמת שווער געווען? ער זאגט נישט זיין קשיא, ער זאגט קיינמאל נישט די קשיא, זיין קשיא זאגט ער אויפן פסוק, און די תירוץ זאגט ער פון פון זיין נפש, פון זיין שכל, פון זיין מהלך. די תירוץ איז, איין פשוטע זאך, מ'קען זען א זאך וואס ער רעדט וועגן אסאך. ווען איינער זאגט זייער אסאך מאל עפעס, אפילו ער זאגט נאר די תירוץ כאילו, און זאגט נישט די קשיא קיינמאל, קענסטו אליינס פארשטיין אז דא איז דא א קשיא. למשל, לאמיר צוריק גיין צו דעם סעיף וואס אונז... אז איינער רעדט אסאך וועגן א נס בתוך הטבע. רעדט וועגן דעם בכלל, נישט נאר די קדושת לוי רעדט וועגן דעם אסאך, אלע היינטיגע ספרים זענען זייער פארנומען מיט דעם, קענסט זען אז ס'איז נפוץ, ס'איז פאפולער, ס'איז זייער פאפולער דער געדאנק, רעדן וועגן דעם איז זייער פאפולער. קיינער איז נישט מודה אויף דעם, אבער די ריזן פארוואס ס'איז פאפולער איז ווייל ס'קומט פארענטפערן א בעיסיק קשיא וואס מ'האט נאכנישט פארענטפערט באמת. און וועגן דעם זאג איך, נישט נאר פאפולער, פאפולער קען זיין בתוך א ספר, ס'קען זיין בתוך א גאנצע געגנט, א גאנצע דור וואס מ'רעדט מיט אמאל זייער אסאך וועגן די איידיע, זעט מען אז דאס דאס רעדט צו עפעס וואס איז שווער. און סיי, אסאך מאל זעט מען אז איינער זאגט אסאך מאל, אזוי ווי מען זאגט א קשיא וואס האט זעקס תירוצים, איז א סימן אז קיין איינע פון די תירוצים זענען נישט גוט, אזוי ווי די גמרא זאגט אלעמאל, דו האסט צוויי ראיות אין א פסוק, זעט אויס אז איינע די ערשטע ראיה איז נישט געווען גוט, מאי ואומר, וואס איז שלעכט געווען די ערשטע ראיה? אה, ווייל מען קען עס דוחה זיין, האסטו געדארפט די צווייטע און די דריטע, און אמאל איז קיין איינס פון זיי נישט גוט באמת. כולי האי ואולי אלע צוזאמען זענען אפשר גוט. און אזוי איז אויכעט. ווען מען זעט א ספר וואס פרעגט זייער אסאך מאל די זעלבע און רעדט אסאך וועגן דעם יסוד, אדער ער רעדט וועגן דעם אין אפאר אנדערע אופנים, נישט אין סתם א דרוש, ס'דא ספרים וואס זענען סתם דרוש, זיי זוכן סתם להרבות בדרוש, איך ווייס נישט וואס די פוינט פון יענע ספרים זענען, אבער ווען עס איז א ערנסטע ספר, און ער רעדט פון די יסוד וואס איז אים שווער, וואס ער רעדט וועגן דעם, קענסט פארשטיין אז דא איז דא א בעיה. מען מוטשעט זיך, מען מוטשעט זיך עס צו פארענטפערן, אמאל איז א גוטע תירוץ, אפשר איז טאקע א גוטע תירוץ, אבער פון דעם וואס מען רעדט וועגן דעם אסאך, פשט ס'איז נישט אינגאנצן פארענטפערט געווארן, א זאך וואס איז פשוט ביי א מענטש רעדט ער נישט וועגן, מען רעדט דאך נאר וועגן זאכן וואס זענען נישט פשוט. אזוי ווי חסידים אין חבד זאגט מען אז אין אסאך חסידישע מאמרים רעדט מען וועגן א קשיא פון למה ירדה הנשמה לגוף, ס'דאך גוט געווען פאר די נשמה אין עולם העליון, פארוואס איז זי געקומען דא? און די חסידים האט מען געזאגט אז אויב ביי איינער איז שוין פארענטפערט געווארן די קשיא, איז א סימן אז ער האט נישט פארשטאנען. אז דאס איז א קשיא וואס דארף שטערן פאר א מענטש, וואס טו איך דא? נישט א דרוש קשיא. פארשטייט זיך און דער בעל תניא געהאט אסאך תירוצים צו מסביר זיין און בעומק, און די אלע תירוצים זענען כולי האי ואולי ווייל ס'איז דא דא א בעיסיק בעיה, עס קען אפילו זיין אז די תירוצים זענען אמת, איך זאג נישט אז זיי זענען נישט אמת, אבער אויב מען פארשטייט נישט, אויב מען דערהערט נישט די קשיא, וועט מען נישט קיינמאל פארשטיין די תירוץ. און דאס איז איין זאך, דאס איז לגבי די תירוצים, דאס הייסט די יסודות, די צווייטע חלק דרוש, יא די יסודות צו רעדן, למשל מ'זעט דא די קדושת לוי, אין די מאמרים פון חנוכה און פורים, פיר מאל עטליסט, און ס'איז אפשר די איינציגסטע נושא, נישט די איינציגסטע אבער איין נושא וואס ער רעדט וועגן אסאך מאל, נישט אויך אין אנדערע חלקים פון זיין ספר רעדט וועגן דעם אביסל אין אנדערע סטייל אבער אין דעם חלק וואס האט ער ארויסגעגעבן אליינס, יא ס'איז א חלק וואס האט אליינס ארויסגעגעבן, ס'איז א חלק וואס ער האט, ער האט דאס געהאלטן פאר וויכטיג צו רעדן וועגן די זאכן. ער רעדט כסדר וועגן די פראבלעם וועגן די נושא פון ניסים נסתרים פון ניסים נגלים וויאזוי מען רעדט וועגן דעם איז א סימן אז דאס האט אים געבאדערט עפעס האט אים שווער געווען באמת אין אנדערע ווערטער אויב ער וואלט געשריבן אין א אנדערע סטייל אויב עס וואלט געווען א פילאזאפיע ספר נישט קיין דרוש ספר וואלט עס אנגעהויבן מיט א באנטש פון פראבלעמען פון איך להבין ענין הניסים און ער וואלט אפשר אפילו אויסגעזאגט וואס באמת איז אים שווער און ביז דערווייל ווייסן אונז נישט באמת אינגאנצן וואס איז אים שווער געווען אבער אונז קענען זען פון דעם וואס ער רעדט וועגן דעם אזויפיל דא. אז ס'איז דא דא א בעיה, ס'איז דא דא א בעיסיק קושי. דאס איז די... מ'קען אויך זעהן פון די סארט תירוצים וואס ער זאגט, אז ער וויל אנקומען פון דעם עפעס, אמאל דורך אזא סארט זאך, יא. ס'איז דא איינער וואס האט א געוויסע הבנה, האט א געוויסע קלארקייט, האט א געוויסע השגה און ער וויל עס ארויסגעבן, און ער זוכט אלץ... זען במראות אלהים דאס וואס ער האט פארשטאנען, דאס איז אויך זיכער א גרויסע עיקר פון די קדושת לוי פון אלע חסידישע ספרים, ער וויל ארויסגעבן עפעס וואס ער האט פארשטאנען, ער איז געגאנגען צו זיין רבי, ער האט געהאט עפעס, ער האט עפעס באקומען דארט, עפעס געזען, און ער געבט עס ארויס און וויאזוי ער ווייסט, מיט דרושים, מיט תורות, מיט פירושים, און מען זעט אז כסדר וויל ער אנקומען צו עפעס, דאס איז נאך א זאך וואס מען קען זען, איך זאג צוויי זאכן ביזדערווייל, איך האב געהאט גערעדט פון א קשיא אז חסידישע ספרים זענען נישט אנעסט, יא כביכול זיי זענען נישט שקוף, זיי זענען נישט טרענספערענט, זייערע קשיות זענען נישט וואס ס'איז זיי שווער געווען, זייערע תירוצים זענען נישט צו ענטפערן יענע קשיות, און די קשיות וואס זענען באמת שווער געווען שרייבן זיי נישט. נו קודם כל מ'קען זען פון די זאכן וואס זיי חזר'ן כסדר איבער, די סארט תירוצים און די סארט דיוקים, די סארט שאלות, זעט מען וואס איז זיי שווער געווען, און צווייטענס, מען קען זען אסאך מאל אז ער וויל ערגעץ אנקומען צו די סארט תירוצים וואס ער זאגט אלעמאל, נישט נאר אז דאס איז די בעסטע תירוץ אויף די שאלה, אסאך מאל די שאלה איז א היכי תמצא אנצוקומען צו די תירוץ, אין אנדערע ווערטער ער האט געהאט א געוויסע השגה און ער האט עס געוואלט ארויסגעבן, ער האט עס געוואלט אנקומען דערצו, און ער פרובירט זייער שטארק אנצוקומען דערצו, ער מוטשעט זיך, און אסאך מאל, מען דארף עס זאגן קלאר, נישט. וויבאלד אונז רעדן אזוי ווי די וועג אז מען קען ענפערן די שאלות, נישט אלעמאל איז די מערסטע געלונגסטע וועג, ס'איז בכלל נישט קלאר, למשל אז די, זיכער נישט פאר מענטשן אזוי ווי בדרך כלל אונז קענען אויך גאנץ גוט דרושים און זיי זענען רגיל אין דעם, אבער ס'איז מסתר אזוי ווי אזוי ווי יעדע לבוש, אזוי ווי יעדע ארטיקולעישן, יעדע קאמיוניקעישן, דהיינו ווייסט ווען מען איז מסביר עפעס איז מען אויך מלבש, און עס קען זיין אז ס'איז א גרויסע הסתרה, עס קען זיין אז ס'איז וואלט געווען דארף טרעפן א בעסערע וועג צו ארטיקולעטן סיי וואס איז זיי שווער געווען און סיי זייערע סארט השגות וואס זיי האבן געוואלט אונז פארציילן, ער האט עפעס געזען אז די טבע פון א מענטש און דאס איז די מצוה פון תורה ללמוד וללמד, וואס זעט עפעס און ער פארשטייט עפעס וויל ער עס פארציילן און ער האט פארציילט בדרך דרוש מיט א גאנצע שטיקל תורה, און כ'האב עס נישט פארדרייט ווייל כ'האב נישט געקענט זאגן קלאר, אפשר וואלט ער געשריבן אנדערע סטיילס, ס'דא נאך אסאך סטיילס וואס מען קען שרייבן, מען קען שרייבן. אויטאביאגראפיקעל, רעדן פון זיך, מען קען שרייבן מעשות, מען קען שרייבן משלים, נאכדעם די רעסט וואס האלט מעשות, מען קען פארציילן, שרייבן פיליזאפיע, מען קען זייער אסאך וועגן ווי אזוי צו שרייבן, די חסידישע ספרים על פי רוב שרייבן אין די טרעדישענעל אידישע וועג פון שרייבן א דרוש, און עס איז אפשר נישט די בעסטע וועג אבער על כל פנים, ווען איך זאג דאס אז מ'וואלט געקענט זיך פארשטעלן פון אנדערע וועגן מיין איך ארויסצוברענגען אז ס'איז דא דא עפעס א זאך וואס ער וויל אנקומען און די דרוש איז א וועג אונז א וועג עס צו דעסקרייבן א וועג עס ווי איך האב געזאגט לעצטע וואך ביי די שיעור וועגן וישלח ס'איז זיין שפראך פון פאעטרי ס'איז ער קען שרייבן פאעטרי ער שרייבט נישט פאעטרי ער שרייבט דרוש און דרוש איז א סארט פאעטרי אזוי ווי דער רמב"ם זאגט ס'איז א מליצת השיר ס'איז א סארט וועג ארויסצוגעבן די סארט השגה די סארט קלארקייט די סארט דעת די סארט מתיקות וואס ער האט געזעהן אז ער האט געהאט א געשמאקן חנוכה און ער האט עס געוואלט פארציילן פון זייער גערעכט. וויאזוי פארציילט ער עס? מיט א שטיקל תורה, מיט א דרוש, מיט א קשיא, מיט א תירוץ. וואלט ער געקענט זינגען א ניגון, וואלט מען אויך אפשר פארשטאנען. כ'מיין ס'איז טאקע דא ניגונים, אפשר ניגון איז אויך א וועג. דאס איז איין וועג. דריטנס, נאך א וועג ווי אזוי א קלו, אונז מאכן דא א דעטעקטיוו האנט, אונז זוכן קלוס. ס'דא דא א ספר ס'איז ממש א סוד. אלע חסידישע ספרים, אמת, אלע ספרים, ממש א סוד. ער זאגט נישט וואס ער וויל, וואס אונז ווילן פון אים, ער זאגט נישט וואס ער וויל פון אונז. איז דא נאך א וועג פון דעטעקטיוו קלוס? נאך א וועג פון דעטעקטיוו קלוס איז צו זעהן וועלכע סארט קשיות זענען אים שווער. אזוי ווי איך האב געזאגט, דאס נישט ארבעט נישט אויף אלע ספרים, ס'ארבעט דא ארבעט עס, און אויף נאך פלעצער ארבעט עס, נישט אלעמאל ארבעט עס. אין אנדערע ווערטער, מ'קען זעהן אז געוויסע סארט דיוקים, זיי ס'איז דא איינער וואס איך ווייס, ער זאגט סתם א דרוש, אסאך דיוקים, אבער ער לייגט קוקט אין די אברבנאל'ס ליסט פון דיוקים אויף די חומש, און ער פרובירט דאס צו ענטפערן, דאס איז זיין ספרינגבאורד צו זיין דרשה. אקעי, דאס איז איין וועג פון טון זאכן. אבער נאכדעם קען מען זעהן, אויך דאס קען מען זעהן אז עס טוישט זיך, אין יעדע דור, אין יעדע תקופה, אין יעדע אזוי ווי בית מדרש, האט זיך זייערע קשיות וואס זיי האבן ליב צו רעדן וועגן, און פאר יעדע פרשה, אויף יעדע נושא, און אין יעדע דור איז דא געוויסע קשיות וואס ווערן פאפולער, וואס ווערן נפוץ. מען קען אויך זעהן דא דאס דא, מען קען זעהן וועלכע סארט שאלות, און דאס קען מען אויך זעהן, אסאך מאל איז דא א ספר וואס ער רעדט אסאך מאל וועגן די זעלבע שאלה, סא דעי שאלה שטערט אים, ער האט עס נאכנישט ארויסגעקומען, און אגעין ס'איז נישט נאר די ספר נישט געשריבען געווארען דווקא צו פארענטפערען די סארט שאלה אבער ס'איז יא די וועג די וועג ווי אזוי ס'ווערט אים שווער די תורה ס'איז אויך א גרויסע חידוש ס'איז אויך געבט עפעס ארויס ווייל תורה איז שווער ס'איז שווער אבער די ווען אונז ווילען פארשטיין די תורה איז לויט וואסערא מציאות אונז לעבן ס'דארפן אונז ברידזשן אנדערע געפס, רייט? אויב איינער איז אין זמן הראשונים, יא, ס'איז געווען א גרויסע געפ, ס'האט געהייסן די פילאזאפיע וואס מ'האט געפלעגט דעמאלטס לערנען, מ'איז געגאנגען זיך מוטשען ווי אזוי צו ברידזשן די מורה נבוכים, ווי אזוי מ'ברידזשט די געפ צווישן וואס אונז פארשטייען היינט און צווישן די תורה. אין דורות אחרונים איז דא אנדערע אנדערע געפס וואס מ'דארף ברידזשן, ס'איז דא אנדערע חסרונות, ס'איז דא אנדערע לעכער אונז לעבן נישט אין די וועלט פון די תורה, אונז לעבן נישט, ס'איז נישט די מובן מאליו פון אונז, די תורה איז געווען זייער אסאך זאכן פשוט, ס'איז געווען א געוויסע וועלט, ס'איז געווען א געוויסע השגה, א געוויסע וועג וויאזוי מ'האט גערעדט, אונז לעבן נישט דארט, דארפן אונז ברידזשן די געפ, און אסאך מאל די קשיות, די סארט קשיות וואס ווערן אונז שווער, קענען אונז אויסלערנען וואס בעצם איז די געפ דא וואס מ'פרובירט צו איבערהיפן, וואס מ'פרובירט צו משלים זיין. אקעי דאס איז געווען דריי הקדמות דריי וועגן וואס מען קען פרובירן צו נוצן צו סאלוון די קלו'ס די מיסטערי פון חסידישע ספרים. סאו וויאזוי קענען אונז עפלייען דאס צו אונזער שמועס? די קשיא וואס וואס מ'פרעגט דא איז פארוואס לייענט מען נישט חנוכה מגילת אנטיוכוס אזוי ווי מ'לייענט פורים מגילת אסתר? קודם כל איז דא די פשוטע פשוטע שאלה וואס איז פשוטע קאנטעקסט פשוטע בעקגראונד פאר די שאלה וואס איז אז ס'דא מגילת חשמונאי און מ'זעהט כ'וויל רעדן וועגן דעם אין אנדערע פלאץ מער באריכות די מען זעט עכ"פ פון קדושת לוי פון אפאר פלעצער אין די מאמרים אנדערע מאמרים אין די ספר אז ער האט געליינט ס'איז געווען יוסיפון וואס האט פארציילט מעשיות פון חנוכה ס'איז דא מגילת אנטיוכוס ס'דא אנדערע מקורות וואס אונז האבן היינט נישט געהאט אבער על כל פנים ער האט געליינט די אלע חיצוניות'דיגע מקורות וועגן חנוכה. עס איז דא א מעשה, ווען מען קוקט, איינער ווייסט נאר וואס שטייט אין די גמרא, וואס שטייט אין טור, ווייסט ער בכלל נישט פון א מעשה, איז שוין, אבער אויב מען ווייסט עס איז דא א מעשה, און עס איז אסאך פרטי פרטים פון די מעשה און אריכות, און אפילו דא א מגילה, מגילה איז נאטורליך, איז אמת עס איז יא געווען קהילות וואס פלעגן עס ליינען, אבער עס איז נישט קיין חיוב, עס איז זיכער נישט קיין חיוב מדרבנן צו עניטינג, עס ווערט באמת שווער די שאלה, פארוואס פארוואס זאל מען נישט ליינען דעם דעם מגילה? יעצט אקעי דאס איז איין אזוי ווי א מחקרישע שאלה א פשוטע שאלה אבער אמת אז ס'גייט טיפער דעם דעם שאלה און אזוי ווי מען זעט ס'גייט צו די שאלה פון וואס מיינט עס אז ס'איז דא דברי תורה רייט ס'איז דא אזוי ווי אונז האבן געזען ענליך צו די שאלה וואס ס'האט געפרעגט פארוואס פונקט נאר חנוכה איז א יום טוב און ס'איז דא אסאך ניסים און די אמת איז דא נאך אזוי ווי ס'איז דא אסאך ניסים איז דא אסאך ניסים, צרות, הצלות, פאר חנוכה, נאך חנוכה, ביז ביז היינט וואס איז אויכעט נישט תורה. אבער פארוואס איז עס נישט תורה? יא, עס איז זייער אינטערעסאנט, מען דארף מען דארף דאס געדענקען, זאג דאס. די תירוץ וואס וואס בפשטות לכאורה די תירוץ איז אז עס איז נישט דא קיין נבואות, דאך בטלה נבואה, זייט חגי זכריה מלאכי, נישטא ווער ס'זאל שרייבן מגילת חנוכה. שוין פארוואס איז נישט דא קיין נבואה? וואס וואס וואס עס פעלט אונז פשט אז ס'נישטא קיין נבואה, די אייבערשטער העלפט די אידן אין יעדע דור, ס'איז דא כסדר כסדר ניסים וואס די אייבערשטער העלפט, מען קען זאגן ניסים נסתרים אבער די אייבערשטער העלפט כסדר די אידן אפילו בדורו של הקדושת לוי אפילו בדורינו, איך מיין כסדר, אונז לעבן נאך אלץ אין די זעלבע וועלט. איז וואס איז וואס איז אנדערש פארוואס האבן אונז נישט קיין מגילה פארוואס איז נישטא קיין תורה פאר אונז דאס איז דאך בעצם די שורש'דיגע שאלה וואס מען פרעגט ווען מען זאגט ווי איז מגילת אנטיוכוס עס איז נישט קיין דרוש עס איז נאך א היכי תמצא צו זאגן א דרוש פארוואס לייענט פארוואס מגילת אסתר נישט מגילת אנטיוכוס ניין פארוואס נישט מגילת נעכטן נאכמיטאג דאס איז א יסודות'דיגע שאלה וואס גייט צו די שורש הפראבלעם פון וואס איז תורה פארוואס האבן אונז נישט

גייט אונז צוריק צו די וואס אונז האבן אנגעהויבן די פריערדיגע מאמר אויכעט, צו די נושא פון וואס מיינט באמת די מצוות וואס אונז טוען, וואס אזוי מיינט עס די מועדים וואס אונז פייערן. און ער וויל זאגן אז וואס אונז פארציילן וואס אונז סיי וואס אונז ליינען די מגילה סיי וואס אונז טוען חנוכה מיט די הדלקת נרות איז א אנדערע סארט פעולה אבער די אלע זאכן זענען נישט סתם צו געדענקען די נס אדער עפעס אזוי. נאר זיי האבן אליינס א פעולה, דאס איז די עיקר קנייטש, די עיקר חידוש וואס אונז לערנען, עס איז גרינג צו זאגן יא, עס ברענגט אורות און אזוי ווייטער, וואס אונז טוען האט אליינס א פעולה, עס האט אליינס א זאך, דאס הייסט, כאילו די ווערטער, כאילו די תוכן וואס עס שטייט אין מגילת אסתר, ס'איז געווען אחשוורוש און אסתר און מרדכי און המן, דאס איז נאר א פרט אין די פעולה, אבער די פעולת קריאת המגילה, די פעולה וואס אונז לייענען די מגילה, איז אליינס א זאך, די זעלבע זאך די פעולה וואס אונז צינדן חנוכה לעכט, איז נישט נאר א זאך וואס סיגניפייט עפעס וואס איז געווען אמאל, וואס גייט זיין, ס'דערמאנט אונז עפעס אזוי, ניין, ס'איז אליינס, ס'האט אליינס אין זיך א פעולה, ס'האט אליינס אין זיך, ס'איז א שלימות הפעולה, ס'טוט עפעס אליינס, און וועגן דעם טוהן אונז עס יעצט, און ממילא דארף מען נאר פארשטיין, יא, דאס איז די די ערשטע יסוד, די ערשטע חידוש, דאס הייסט, מען טוט עס באמת פאר היינט, מען טוט עס פאר יעצט. איז יעצט דארף מען נאר פארשטיין פארוואס ס'ארבעט בעסער די פעולה וואס אונז טוען מיט די מעשה וואס איז געשען דא און נישט מיט אנדערע מעשיות, פארוואס, פארוואס, אין אנדערע ווערטער פארוואס פון די מעשה פון מגילה, פון פון חנוכה פון פורים, מאכט מען פון דעם די פעולת קריאת המגילה, ס'ארבעט פאר אונז, יא, נישט אז ס'איז געווען דעמאלטס א גרויסע נס, ס'איז געווען נביאים, ס'איז אלץ נישט אינטערעסאנט. פאר אונז, ווען אונז ליינען די מגילה טוט עס עפעס אויף פאר אונז, מה שאין כן ווען אונז וואלטן געליינט די מעשה פון חנוכה און אונז קענען דאך זען די מעשה, עס איז נישט פשט אז נישט דא קיין מעשה, עס איז דא א מעשה, אונז ווייסן די מעשה, אונז קענען ליינען מגילת אנטיוכוס, אבער ווען אונז ליינען עס זעען אונז אז די קריאת המגילה, קענסט עס ליינען, קענסט גיין ביינאכט און ליינען מגילת אנטיוכוס וועסטו זען אז ס'טוט נישט אויף דאס וואס ס'טוט אויף פאר דיר, פאר דיין נפש, פאר דיין קהילה, פאר דיין וועלט, טוט נישט אויף וואס ס'טוט אויף ליינען מגילת אסתר, ווייל ס'איז א ווייל ס'איז א אנדערע סארט מעשה, ווייל ס'איז א אנדערע סארט, נישט סתם ווייל כ'האב נישט געטראפן קיין נביא זאל שרייבן דעם ספר, ווייל ס'איז א אנדערע סארט מעשה. און זיין עיקר עיקר, און ס'איז א ריזיגע באמבע אויפרייס וואס ער טוט דא אין דעם אין דעם מאמר, גייט זיין צו מסביר זיין טאקע וואס איז דאס וואס איז די זאך? וואס איז די פעולה? וואס איז די זאך וואס ער טוט אויף מגילת אסתר וואס טוט נישט אויף חנוכה און וואס מ'וואלט נישט געקענט מאכן? מ'קען נישט מאכן פון די מעשה פון חנוכה קיין מגילה, מ'קען נישט. ווייל מ'קען נישט אויפטון יענע פעולה. און ער גייט עס בויען, ער בויט עס, ער בויט עס גאנץ אויף גאנץ גוט. און קודם כל איז אזוי. יעדער איינער ווייסט, די איידיע, אז אונזערע מעשות טוען וואס אונז רופן עס אורות עליונים. ספעציעל, נישט נאר דורך אונזערע מעשים. מ'האט גערעדט פריער אויך וועגן דעם, נאר אויך אונזער דיבור. פארוואס דער דיבור? וועלן אונז באלד זען. און ער ברענגט א מקור פאר דעם, זייער א שיינע, שיינע מקור, וויכטיגע מקור. כ'ווייס נישט אויב דער מקור האט ממש געמיינט וואס ער זאגט, אבער דאס איז ווייטער זיין וועג פון פארשטיין. אין אריזל שטייט א טייטש. כל המרבה לספר בסיפור יציאת מצרים הרי זה משובח, טייטשט די אריזל הייסט הרי זה משובח, פשוט טייטש, איז משובח, ער איז באלויבט, ס'איז א גוטע זאך, ס'איז א שיינע זאך, ס'איז א מעלה דאס צו טון, אריזל טייטשט הרי זה משובח בחסדים, דאס איז די לשון אריזל. פשוט האט עס א טייטש טעכניש אין כתבי אריזל וואס ס'מיינט, די פה מיט די חסדים וואס איז געווען דארט, תורות על פי קבלה. אבער ס'קען זיין אז די פשוט'ער טייטש מיינט עס אויכעט עפעס נאנט צו דעם, אבער על כל פנים אין קדושת לוי ווערט געטייטשט דעם אריזל אז ס'מיינט הרי זה משובח, אז ווי לאנג ווי אסאך מער א מענטש איז מאריך צו פארציילן די סיפור יציאת מצרים, ברענגט ער אויף זיך מער סיפור יציאת מצרים, מער יציאת מצרים, יציאת מצרים איז א חסד, חסד הארת חסד השם, האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים, אז מ'רעדט פון דעם מער, האט מען פון דעם מער, זייער פשוט. דאס איז די אנדערע ווערטער ווען מען פארציילט די יציאת מצרים איז נישט כדי להודיע מה שהיה אדער עפעס אזוי, די פעולת הסיפור די דיבור איז אליינס א א יציאת מצרים, ס'ברענגט חסדים ס'איז חסדים, וויפיל מער ממילא פארשטייט טראכט ער אז די זעלבע זאך איז מגילת אסתר אויך האט כל המרבה לספר במגילת אסתר הרי זה משובח דאס הייסט על ידי קריאת מגילת אסתר איז ער ממשיך אויף זיך ברענגט גייט ער אריין אין די וועלט פון איז ער ברענגט ער אין זיין וועלט חסדים. יעצט, וואס איז די ספעשל זאך פון דיבור? ווי אזוי ארבעט דאס אז מען רעדט וועגן דעם ברענגט מען עס? וואס איז דאס מעדזשיק? און אויף דעם האט ער א ספעציעלע הסבר, און דאס איז די הסבר וואס איז א חסידישע הסבר, ס'איז נישט פארדעם ווייס איך נישט אויב ס'איז דא, ס'קומט פון די בעל שם טוב, פון די מגיד וואס האבן מסביר געווען אזוי די אלע זאכן. אז דיבור איז די טייטש, נישט סתם אז איך רעד און ממילא געשעט עפעס. דיבור איז די טייטש אותיות. און די גאנצע וועלט איז באשאפען געווארן מיט אותיות, אותיות שנבראו בהם שמים וארץ. סאו ממילא ווען איך רעד, נישט פשט אז איך זאג א ווארט. ס'איז קאנעקטעד. ס'געבט ארויס די די וועלט די מציאות העולם מעשה בראשית אותיות שנבראו בהם שמים וארץ. יעצט מ'דארף פארשטיין אז דא איז דא א פראבלעם וואס האט אותיות שנבראו בהם שמים וארץ מיט יציאת מצרים איינגעלייגט? יציאת מצרים איז נישט בריאת שמים וארץ זאגסט אז די וועלט איז געמאכט פון אותיות די וועלט איז א וועלט פון אותיות מ'דארף דאס פארשטיין משכיל זיין אבער לאמיר דאס לייגן אויף א זייט לאמיר נעמען די ווארט די וועלט איז געמאכט פון אותיות איז ממילא ווען מ'רעדט מיט אותיות זאגט דיבור איז לשון הנהגה און ברענגט דעם אותיות קען מען פירן די וועלט וואס מיינט דאס דא זענען אסאך לעוועלס פון וואס דאס קען מיינען אבער וואס האט דאס מיט יציאת מצרים? ער אין זיין אייגענע דרשה איז מיסינג דא א פרט. וואס האט דאס מיט יציאת מצרים? יציאת מצרים איז נישט מעשה בראשית, עס פארציילט מעשות פון יציאת מצרים אדער פון מגילת אסתר. יא? וואס איז די דיבור? וואס האט דאס מיט די גאנצע זאך? און ער איז מסביר א א געוואלדיגע חידוש. איך זאג אז נאך די חידוש אויך וועט פעלן עפעס, אבער ער זאגט א גרויסע חידוש. זאגט אזוי. אז ווען אונז זאגן אז די וועלט איז באשאפן געווארן מיט אותיות, יא אותיות התורה, דער פשט אז אונז זאגן אז אז די וועלט מיט די תורה איז נישט קיין סתירה, ס'איז נישט דא, די וועלט וואלט געדארפט, אמאל געשעט אזוי, ס'איז דא צרות פאר מענטשן, קומט די אייבערשטער מאכט א נס און ער סעיווט אונז פון די וועלט, ניין, די וועלט און די תורה זענען די זעלבע זאך, די וועלט איז באשאפן מיט אותיות התורה מ'קען פארדעם זאגן ווי ער זאגט דא בשביל ישראל שנקרא ראשית די וועלט איז באשאפן נאר פאר די אידן וואס טוען די תורה און אין אנדערע ווערטער ווען אונז טוען די תורה טוען אונז נאר די וועלט אונז טוען נישט נישט מחדש קיין שום חידושים חידוש איז חידוש העולם אבער נישט מחדש קיין שום חידושים אונז טוען די וועלט מיט אותיות שנבראו בהם שמים וארץ און אין אנדערע ווערטער קומט אויס אז איטס טו בי עקספעקטעד, אויב מען לערנט, אויב מען איז מדבר, מען איז מספר ביציאת מצרים, מען זאגט מגילת אסתר, און מגילת אסתר מיינען אונז נישט דא דווקא די מגילת אסתר, אונז מיינען דא די פאקט פון אותיות התורה, איז מער א כללית'דיגע זאך, רייט? אונז האבן געזאגט אונז ווילן נישט דא פארשטיין נאר עפעס א חילוק פון חנוכה און פסח, ווילן פארשטיין וואס מיינט מגילת אסתר איז תורה, כאמיתה של תורה, ס'איז תורה, וואס הייסט ס'איז תורה? תורה הייסט אז ס'איז וועלט, ס'איז די טבע, ס'איז די אותיות שנבראו בהם שמים וארץ. יעצט אותיות שנבראו בהם שמים וארץ. זענען די תורה, זענען די וועג וואס די אידן דארפן גיין אין די וועלט, וואס איז די דרך התורה. סאו אוודאי דארף זיין חסדים, אין די וועג וואס ער זאגט עס איז, אויב דער אייבערשטער מאכט וועלט פאר די אידן, איז דאך קומט אויס אז די מציאות פון די וועלט איז מכריח אז ס'זאל זיין חסדים פאר אידן, אבער אויב איך זאג עס אביסל טיפער, אז אויב די צו זיין א איד מיינט צו גיין מיט די אותיות שנבראו בהם שמים וארץ, זייער פשוט איז דאס איז די וועלט און אוואדע ער זאגט איך זאג פון דעם איך זאג ס'פעלט דא עפעס ער זאגט אז מיילע אויב מען רעדט וועגן דעם אויב די אידן פירן זיך ריכטיג וועט אלע די וועלט טוהן בדרך וועט די וועלט ממילא טוהן וואס די אידן ווילן די טוהן רצון ישראל טוהן צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים און ס'וועט זיין אזוי ווי ניסים אדער ניסים בדרך הטבע אבער דא פעלט עפעס וואס וואס קומט אריין די גאנצע זאך איך מיין אז וואס עס הייסט עס פעלט עפעס א סטעפ ווייל ער זאגט נישט ווי אזוי ס'געשעהט דאס אז דורכדעם וואס איך זאג די מגילה געשעהט ניסים איך מיין אז וואס ס'מיינט צו זאגן איז סך הכל אזוי ווי אונז פארשטייען די תורה אונז רעדן די תורה נישט רעדן סתם אז מ'רעדט ווערט עפעס רעדן די תורה מיינט סך הכל עומד זיין אויף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ אפשר עס ארויסרעדן איז בעסער ס'מיינט אז איך לעב טאקע אין דעם אז איך בין קלאר אין דעם. אזוי ווי אונז האבן געזאגט אין די פריערדיגע חלק אז דיבור איז שוין נאך מער ארויסגעבן ווי מחשבה וואס איז חנוכה אקעי. אבער ממילא איינער וואס פארשטייט תורה ער לעבט אין די וועלט און עס איז גוט, די וועלט שטימט מיט אים, ער מיט די וועלט זענען די זעלבע זאך, איך האב געזאגט פאר דעם זאג איך דאס איז די תירוץ פארוואס עס פעלט דא א סטעפ, נישט סתם אויב איך וועל לערנען תורה וועט געשעהן ניסים. ער זאגט ממש דאס זאגט ער וועגן דעם זאגט ער דאס איז ניסים בדרך הטבע וואס איז ניסים בדרך הטבע פורים נס בדרך הטבע אפילו גארנישט געטון אידן דארפן גארנישט טון חנוכה האט מען נאך געדארפט זיך שלאגן פורים האט מען נישט געדארפט גארנישט זיך שלאגן פארוואס האט מען נישט געדארפט זיך שלאגן האבן געלערנט פריער כאילו ס'איז א א גרעסערע לעוול פון פון נס ווייל מען אפילו נישט קיין השתדלות כביכול אזוי לערנט מען פשוט אבער איך מיין אז וואס מ'איז מכוון צו זאגן איז טיפער פון דעם ווען מען דארף עפעס טון מלחמה חנוכה מלחמה פשט עפעס אין די וועלט ארבעט נישט די וועלט שטימט נישט די וועלט מיט די תורה, די וועלט מיט וואס עס דארף זיין, וואס אידן דארפן זיין, וואס דאס איז באמת די פשט פון די וועלט. רייט? באורייתא ברא קודשא בריך הוא עלמא. די פשט פון די וועלט מיט די וועלט, די וועלט איז אין קאנפליקט מיט זיך אליינס, ס'איז די טייטש פאר א מלחמה, יעדע מלחמה איז די טייטש אז ס'איז דא כוחות אין די וועלט וואס האבן זיך נישט קיין עצה געבן איינער מיטן צווייטן. רייט? וואטעווער דעי אר, זענען אלס חלקים פון מעשה בראשית, איין אות. פון די אלף בית שלאגט זיך מיט א צווייטע אות, דאס איז טייטש פאר יעדע מלחמה, יעדע מלחמה וואס איז דא אין די וועלט, קל וחומר א מלחמה פון די אידן מיט די יוונים, וואס איז ממש די יוונים זענען קעגן להשכיחם תורתך, זיי זענען קעגן, זיי ווילן מאכן עפעס א וועלט וואס איז אנדערש, מ'זאל נישט מקיים זיין די תורה, נישט מאכן די ברית, זיי ווילן צעברעכן די וועלט, יא, זיי ווילן חרוב מאכן די וועלט, אבער זיי זענען אויך פארט פון די וועלט, א קליפה, איך ווייס נישט וואס, די וועלט איז אין קאנפליקט, ס'איז א קאנפליקטעד וועלט, ס'שטימט נישט, דעמאלט דאס איז א שווערע זאך, דאס איז. דאס איז נאך מלחמה, אקעי, זייער גוט, אויב בכח התורה, בכח המחשבה, יא, די אידן האבן אריינגעטראכט, האבן זיי מצליח געווען, האבן מעמיד געווען עולם על מכונו, האט מצליח געווען די מלחמה. אבער פורים איז נאך בעסער, פורים איז די אמת תורה. פורים איז די טייטש, ווי ער זאגט, מ'האט נישט גארנישט געדארפט טון. איי אסתר זימנה את המן, פאר א זייטיגע סיבה. מ'האט נישט גארנישט געדארפט טון, די וועלט האט זיך אליינס, סאמהאו, אז מ'האט געמיינט אז ס'האט אויסגעזען אז נישט, יא, ס'איז געווען א הוה אמינא אז נישט, מ'גייט הרג'ענען אלע אידן, ביז דערווייל, די וועלט האט זיך אליינס, אויסגעשטעלט אז מען הרג'עט נישט די אידן, די אידן ונהפוך הוא, פארוואס? ווייל אזוי קומט עס, נישט קיין חידוש, אזוי קומט עס. ער ברענגט א פסוק, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם לכם יהיה, און ער זאגט איך האב געטייטשט אז כל מקום הייסט נאר ווייל דו טרעטסט דארט, די ארץ אליינס, נישט אז ס'דארף געשען א נס, ס'דארף געשען, ס'איז ארץ, ארץ איז דאך די טייטש, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, ס'איז מעשה בראשית, מעשה בראשית איז תורה, וואס איז די פראבלעם? דארף זיין אזוי ווי עס דארף זיין, ס'איז זייער פשוט. דאס איז די טייטש תורה. דאס איז די טייטש אותיות התורה. דאס איז די טייטש זאכן וואס שטייען אין די תורה. זאגט ער, וועגן דעם, מגילת אסתר איז תורה און חנוכה איז נישט תורה. פארוואס? ווייל מגילת אסתר דאס איז וויאזוי די וועלט דארף זיין. די וועלט דארף זיין אזא סארט וועלט, דאס איז די אמת, ווער עס פארשטייט ריכטיג תורה, אנדערע ווערטער דאס איז וואס אונז ווילן אויך, ווען אונז לייענען די מגילה ווילן אונז פארשטיין אז די טבע איז נישט א סתירה, ס'איז נישט א עפעס א אנדערע זאך ווי די תורה וואס מען דארף קענען אריין קוועטשן, די טבע איז. סך הכל אותיות התורה, און דאס ווילן אונז לערנען. דאס די לשון וואס ער זאגט אז מען דארף נישט פעולות תחתונים, איך מיין אז פשוט טייטש אזוי לערנט מען מיינט צו זאגן אז מען דארף נישט קיין השתדלות, אבער איך מיין אז עס מיינט נישט, עס מיינט איך פארשטיי נישט בכלל ווען מען זאגט מען מיינט נישט קיין השתדלות, ווער גייט נישט אטעמען גייט לעבן אן אטעמען און לעבן אן עסן, סתם אבי גערעדט. איך מיין אז עס מיינט צו זאגן עס וועט נישט זיין קיין קאנפליקט. מלחמה טייטש אז עס איז א קאנפליקט, עס איז א גרויסע השתדלות, עפעס שטימט נישט. פורים טייטש עס שטימט יא, עס איז זייער גוט. וועגן דעם חנוכה האט מען נישט געמאכט, מ'האט נישט בדווקא נישט געמאכט קיין, מ'האט נישט בדווקא נישט געמאכט קיין ספר, ווייל אונז ווילן נישט אזעלכע זאכן, אונז ווילן נישט לעבן אין מלחמה, אונז ווילן לעבן אין פורים וואו ס'איז הארמאני, וואו ס'שטימט די וועלט מיט די תורה. איי פארוואס אונז לעבן נישט דארט דארף מען אמאל מאכן חנוכה, אבער. אונז ווילן נישט דאס, אונז ווילן, דאס איז נישט תורה, דאס איז חוץ לתורה. אקעי, סאו דאס דאס איז א ריזיגע חידוש וואס ער טוט דא אין דעם שטיקל, אז ער זאגט אז די סיבה פארוואס אונז מאכן א נס חנוכה, א יו ט, א מגילה פון פורים און נישט פון חנוכה, איז ווייל די פורים מגילה איז ווי די וועלט דארף זיין, אז די וועלט די וועלט דארף זיך אליינס אויסארבעטן לטובת ישראל. חנוכה וואס טייטש מ'דארף מאכן מלחמות, דאס איז נישט גוט, אונז ווילן נישט דאס. אונז ווילן נישט דערמאנען דאס. אויף וואס גייט דאס צוריק? צו צו דעם אז דאס ווען אונז ליינען די מגילה איז נישט ווייל אונז פארציילן א מעשה, ס'איז נאר ווייל אונז ווילן יעצט אויסלערנען אדער ווי זאגט מען ממשיך זיין א געוויסע סארט זאך, און אונז ווילן נישט ממשיך זיין די סארט זאך פון חנוכה. אונז ווילן אונז גייען צינדן לעכט פאר דעם, און דאס גייט זיין די נעקסטע חלק פון דעם מאמר וואס איז מסביר וויאזוי עס ארבעט די צינדן לעכט. אבער ס'איז נישט די זעלבע זאך ווי פורים, ס'איז נישט קיין תורה, ס'איז נישט תורה, תורה מיינט אז די וועלט מיט די שטימט, און וואס ער רופט עס איז אז ס'איז נישט מיט השתדלות, נישט מיט די אידן דארפן נישט טון עני פעולה, און דאס איז זייער וויכטיג, ווייל אזויווי ער זאגט אז ער וויל נישט האבן דאס, אויב אונז ווילן פארשטיין וואס איז די פראבלעם וואס דאס פראבירט צו פארענטפערן איז, וואס ער זאגט נישט, סאו אונז קענען זיך, דארפן אונז שפעקולירן אביסל. קען זיין דאס האט צו טון מיט די סיטואשען פון די אידן אין גלות וואס אונז ווילן נישט באמת זיין די וואס דארפן זיך שלאגן אונז ווילן אז ס'זאל אלעס אויסארבעטן אליינס פאר אונז און ס'קען זיין דער ר' יצחק גרין טענה'ט אז די גאנצע סוגיא פון ניסים האט צו טון מיט דעם וואס אין חסידות די צדיקים האבן געהאלטן אז זיי דארפן קענען מאכן מופתים צדיק גוזר. און זעט אויס אז עס האט נישט געארבעט אזוי גוט פאר די קדושת לוי ווי ער האט נישט געקענט מאכן מופתים אדער דאס איז עפעס א פראבלעם ס'איז נישט אזוי פשוט וויאזוי מען קען מאכן מופתים און ער וויל דא זאגן בעצם אז צו מאכן א זאך וואס איז ספעשל איז נישט אזא גרויסע חכמה א נס בדרך הטבע איז א גרעסערע זאך ווי א נס אין אנדערע ווערטער דאס איז דאך דא שטייט נאך א טיפערע וועג אז נס בדרך הטבע בעצם איז בעסער ווי נס שלא בדרך הטבע הגם ס'שטייט דא כאילו פארקערט, מ'דארף דא, ס'איז דא א זערא אזוי ווי א דיאלעקטיק, ווייל ס'זעט אויס ער זאגט אז אונז ווילן אז ס'זאל זיין א נס אן פעולות, אבער דא ווייטער למעשה רעדט ער פון דעם, ווי ער זאגט אויך אין די קדושה אויף פורים, אז ס'איז די הזדככות הטבעים, אז ס'ווייזט אז די טבע איז אויכעט, איז דאס א שלעכטע זאך אדער א גוטע זאך? מ'דארף דיסיידן, איך מיין אז ס'קומט אן צו דעם צו זאגן אז בעצם, אזוי ווי ער זאגט די פריערדיגע זאך, די טבע, די וועלט גוט לכתחילה, אזוי וואס וואס ער רופט דא תחילת הבריאה, קודם חטא אדם הראשון, די תורה, וואס אונז רופן תורה, וואס אונז מאכן פון דעם תורה, איז נאר אז ס'זאל זיין די וועלט לכתחילה. נישט אז מ'דארף זיך שלאגן. נישט אז ס'דארף זיין ניסים. אפילו באמת איז אפילו ניסים ווי יציאת מצרים, פשט אז ס'איז דא א התנגדות. אקעי, די אייבערשטער מאכט די מלחמה. זייער גוט, אפשר גרינגער ווי ווען אונז דארפן עס טון, אבער ס'איז נאכאלץ נישט. כמו שהיית, וועגן דעם האב איך באמת א שטיקל קשיא, פארוואס יציאת מצרים איז יא תורה לויט דעם. לויט אים קומט אויס אז די מגילה, און אמת אז אזוי שטייט אין די קדושה אויף פורים, אז מגילה האט א מעלה פון תורה איבער די תורת משה. ווייל מגילה איז כאמיתה של תורה, און עס האט וועגן דעם עפעס א מעלה אפילו איבער די תורה, הדר קבלוה, אזוי זאגט ער מסביר דארט די ענין פון הדר קבלוה, הדר קבלוה איז די טייטש אז די תורה איז נאר ניסים למעלה מדרך הטבע, אבער דאס איז נישט אלעמאל דא, וועגן דעם איז דא א מודעא רבה, און באמת נישט נאר ס'איז נישט אלעמאל דא, ס'איז כפייה, אזוי ווי ס'שטייט דארט. ס'איז כפייה. פארוואס איז עס כפייה? ווייל פשט איז, איך לעב אין די עולם הזה, און קומט עפעס א באמבע פון אויבן, א התגלות, פופס! קומט א נס. אבער דאס איז נישט לכתחילה. די אמת איז אז לכתחילה איז עס די עולם, אזוי וואס ער רופט דא לפני החטא, איז מער אזוי ווי פורים, ווי אזוי ווי פסח אפילו. ווייל ס'איז אז די וועלט שטימט פשוט, מ'דארף זיך נישט שלאגן. וועגן דעם זאג איך ס'איז אביסל טריקי ווייל ער מאכט עס סאונדן כאילו עס איז א קלענערע נס, ס'איז באמת איז א גרעסערע נס, הייסט ס'איז נישט קיין נס, די גאנצע קאנצעפט פון ניסים איז א חסרון, און דאס בעצם קומט צו פארענטפערן די פראבלעם אז היינט איז נישטא קיין ניסים, אז היינט איז נישטא אפילו די חסידישע רעבעס וואס זיי וואלטן געוואלט מאכן ניסים נישט אלעמאל געלונגט עס אזוי גוט. און ביי אידן בכלל זענען זענען מלא צרות מלא צער, און וואס ער וויל זאגן איז אז אמת, אבער אונזער סעלושען אונזער תקווה איז נישט אז ס'וועט קומען א נס מעדזשיק אדער אפילו אז ס'וועט קומען א מלחמה וואס אונז וועלן מנצח זיין אזוי ווי חנוכה אונזער תקווה בעצם איז פורים, די תקווה איז בעצם אז די וועלט וועט זיך אויסארבעטן אליינס פאר אונז, אזוי דארף זיין, אויב ס'איז נישט אזוי דארף מען חנוכה דארף מען פסח דארף מען אסאך זאכן, אבער חנוכה דאס איז גייט זיין. דאס איז נישט קיין תורה. תורה, תורה איז נאר לכתחילה. א יסודות'דיגע חידוש דאס, און מען דארף טראכטן וועגן דעם מער. אבער דאס איז די חידוש דא.